אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז א עושר בענטשט בעסער, קודם וועל איך דיר געבן שפע ואברכך, און פאר דעם דארף דער בעל תפילה קודם זאגן יברכך ה' ביי ברכת כהנים, קודם צו בענטשן דעם כהן אז ער זאל קודם זיין א עושר, ווייל א עושר בענטשט בעסער, ס'איז אסאך ענדערשער ווען א מענטש שיסט פון א כלי מלא וגדוש, ווי ווען ער שיסט ברכות פון א ליידיגע כלי, זייער שיין, און שמשי האט מיר אריינגעשיקט. שמשי איז אויך איינער פון די ערשטע סופארטערס פון אונזער גרופ, ער האט ריקרוטעט א גוטע פערציג פופציג מענטשן צו די גרופ, אנבעליוועבל צו די שיעור. זאגט מיר שמשי אז ער האט אריינגעטראכט דארטן ביי ובא לציון שטייט דארטן הוא יפתח לבנו בתורתו און נאכדעם שטייט וישם בלבנו אהבתו ויראתו. וואס הייסט? א מענטש פרעגט וויאזוי קען איך האבן אהבת השם? וויאזוי קען איך האבן יראת השם? זאגט ער אז די סורדזשערי איז די יפתח לבנו בתורתו, מיט די תורה עפנט די אייבערשטער אויף דיין הארץ. איינמאל די הארץ איז אפן געט ער אזא פאק אריין אהבתו ויראתו, סאו די קונץ איז צו לערנען תורה און די רעסט וויל קאם נעטשורלי. סאו אונז האלט מיר דא ביי פרשת לך לך שני, נעכטן האמיר אונז געהאט אז אברהם האט געהאט א איז געווארן געטשעלענדזשד מיט א הונגער אין ארץ ישראל, כאטשיג ער איז יעצט אנגעקומען, ער איז געקומען גלייך ווען די אייבערשטער האט אים געהייסן און שוין קומט אים אן דא א הונגער יאר, האט ער זיך געפאקט פעק און מ'איז אראפגעפארן קיין. מצרים. אנקומענדיג קיין מצרים האט ער זיך אנגעהויבן זארגן אויף דער שיינקייט פון שרה, ווייל ער קומט דא אן צו א פלאץ פון כושים, א פלאץ פון מיעסע מענטשן, ער זאל דאך וועלן צונעמען שרה. האט ער איר געזאגט, זאג אז אונז זעמיר ברודערס און שוועסטערס. און אויסער דעם וועט מען באלד זען אז ער האט אים ער האט איר אריינגעלייגט אויך אין א קאסטן. אבער בעצם האט ער האט ער איר געבעטן אז זאג אז אונז זעמיר ברודערס און שוועסטערס, אזוי זאל מען מיך נישט הרג'ענען אלס דיין מאן, און אזוי זאל מען מיך אויך געבן כאטשיג געבן מתנות, ווייל אונז זעמיר רילעיטעד. סאו פארציילט אונז די תורה ווייטער אז ויהי כבוא אברם מצרימה ער איז אנגעקומען און ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאוד זיי האבן געזען ווי שיין זי איז און זיי האבן געזאגט אזא שיינע פרוי מוז נאר קען נאר איז נאר ראוי פאר די שרי פרעה לאמיר זען רש"י ויהי כבוא אברם מצרימה היה לו לומר כבואם מצרימה פארוואס שטייט נאר כבוא אברם א סינגולער סאו פשוט פשט פון די פשוטע ענטפער פון דעם איז אז אז ער איז געווען דער עיקר און יעדער איז מיטגעגאנגען מיט אים, לוט, זיין גאנצע פאמעליע איז דאך נאר מיטגעגאנגען מיט אברהם, הי וואס ער ער איז געווען דער ראש המשפחה, אבער זאגט רש"י ברענגט רש"י א מדרש אלא למד שהטמין אותה בתיבה האט ער אריינגעלייגט אין א קאסטן ועל ידי שתבעו את המכס פתחו וראו אותה וויבאלד זיי האבן געבעטן די שטייערן האט ער געמוזט עפענען וואס קאסטומס האט געמוזט אויסטשעקן וואס דו ברענגסט דא אריין אין לאנד האט מען איר געזען סאו רש"י געבט דא אזוי א זאג אין קורצן וואס די מדרש זאגט באט בעצם די מדרש לייגט אראפ די גאנצע מעשה ווי ס'איז דארט פארגעקומען אז ער איז אנגעקומען מיט א גרויסע קאסטן און די קאסטום די בארדער קאנטראל האט אים געפרעגט וואס האסטו לייק באצאל שטייער האט ער געזאגט נאו פראבלעם איך צאל האבן זיי געזאגט אפשר טראגסטו דארטן טייערע קליידער באצאל די רעיט פון קליידער ווייל פארשטייט זיך א ביליגע זאך האט א קלענערע שטייער רעיט און א טייערערע זאך האט מער זאגט ער נאו פראבלעם איך וועל באצאלן קליידער שטייער האבן זיי געפרעגט אפשר אפשר צאלסטו אפשר ברענגסטו גאלד צאל אריין די שטייערן פאר גאלד נאו פראבלעם. זיי זענען געגאנגען ווייטער, אפשר ברענגסטו דארטן סילק קליידער וואס איז נאך טייערער, אפשר ברענגסטו דארטן דיימאנטן, און אויף יעדע זאך האט ער געזאגט נאו פראבלעם איך וועל דיר באצאלן, האבן זיי געזען אז ער איז רעדי צו באצאלן אזא טייערע פרייז, האבן זיי געוואוסט אז עפעס האט ער דארטן צו באהאלטן, האט ער געזאגט עפן אויף, און ווען זיי האבן געעפנט דעם קאסטן, זאגט דער מדרש אז די גאנצע לאנד מצרים האט זיך, איז געווארן ליכטיג פון די שיין פון שרה, און ס'האט זיך אנגעהויבן דארטן א בידינג וואר, יעדער פון די קאסטומס מענטשן האבן אמאל געזאגט, איך צאל הונדערט דאלער איר צו באקומען, איך צאל צוויי הונדערט, גוט, ביז עס האט עסקעלעיטעד צו די שרי פרעה, און די שרי פרעה האבן געזאגט, נעה, אזא שיינע פרוי מוז אנקומען צו פרעה אליינס, סאו לאמיר זען ווייטער די פסוק, ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה, און וויבאלד ס'איז אנגעקומען צו די שרי פרעה, האבן זיי געזען אז די פרוי איז נישט אויף ניטאמאל ראוי פאר אונז, ויהללו אותה אל פרעה, זיי האבן איר אויסגערימט אז זי באלאנגט פאר פרעה, נישט אז באלד וועט רשי מדייק זיין נישט אז זיי האבן אויסגערימט פאר פרעה, זיי האבן אויסגערימט צווישן זיך אז זי איז נאר ראוי פאר פרעה, ותוקח האשה בית פרעה בעל כרחה מ'האט איר געשלעפט און מ'האט איר געטראגן צו פרעה, זאגט רשי ויהללו אותה אל פרעה, נישט אז זיי האבן איר אויסגערימט אין פראנט פון פרעה, נאר הללוה ביניהם לומר הגונה זו למלך, זי איז ראוי צו זיין א מלכה. און ולאברהם היטיב בעבורה אזוי ווי אזוי ווי ער האט טאקע זיין סטרעטעדזשי געווען אז וויבאלד ער איז רילעיטעד צו איר וועט ער באקומען מתנות מען האט אים טאקע געגעבן מתנות ויהי לו צאן וחמורים צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים מען האט אים געגעבן דארטן פון כל טוב וטוב. און די איין מפרש זאגט אז די מ'ווייסט דאך אז הגר איז געווען א טאכטער פון פרעה, די שפחה מיט וועם ער האט חתונה געהאט שפעטער צו האבן ישמעאל איז געווען א טאכטער פון פרעה, דא האט ער עס באקומען, ער האט באקומען שפחות ווייל פרעה האט געזאגט איך וועל ענדערשער געבן מיין טאכטער זאל זיין א זאל זיין א דינסט פאר א צדיק ווי אז זי זאל זיין א בת מלכה ביי פלאץ פון רשעים. זאגט רשי ולאברהם היטיב, ס'שטייט אבער נישט ווער ס'האט גוטס געטון פאר אברהם. זאגט רשי פרעה בעבורה, עס פעלט דער ווארט פרעה, ווייל בעצם וואלט מען געזאגט ולאברהם היטיב פרעה בעבורה וועגן שרה, ווייל ער איז געווען רילעיטעד צו שרה. סאו בעצם די תורה שרייבט נישט די נאמען פרעה דא, ווייל איך פארצייל דיר דא וואס איז געשען מיט אברהם, איך פארצייל דיר נישט וואס די דיטעילס פון פרעה, ממילא זאג איך דיר נאר אז אברהם האט באקומען, פון וועם? פיל אין די בלענקס. זאגט פארציילט די תורה ווייטער אז פרעה האט איר גענומען אין יענע נאכט, וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים האט די אייבישטער געשלאגן פרעה מיט שווערע שווערע קרענק מיר'ן באלד זעהן די דיטעילס וועלכע קרענק ער האט באקומען ואת ביתו און זיין גאנצע הויזגעזינד אדער איז דא א פשט אז זיינע זיינע ווענט האבן אויכעט באקומען קרעץ על דבר שרה וועגן שרה אשת אברהם און די אור החיים לייגט אראפ אז די ווא די לשון פון וינגע איז אז די מינוט וואס ער האט געוואלט צורירן שרה האט ער גלייך באקומען א קרענק כדי ער זאל טאקע וויסן אז לכבוד די וועלן צורירן פארדעם טאקע באקומט ער עס. און די מדרש פארציילט אונז און מען קען ארויס נעמען פון דעם א שיינע א שיינע לימוד, די מדרש פארציילט אונז אז א גאנצע נאכט האט שרה מתפלל געווען און געזאגט רבונו של עולם דער אברהם ער איז דאך ארויס געגאנגען פון חרן פון אונזער טאטעס הויז מיט א הבטחה, דו האסט אים צוגעזאגט אז דו גייסט אים געבן קינדער דו גייסט אים געבן די לאנד, איך? איך האב נישט באקומען קיין הבטחה, איך בין פלעין מיטגעגאנגען אויף מיט בטחון ווייל מיין מאן האט מיך געזאגט אז דו האסט אים געגעבן א בטחון א א א סאו איך וואס האב בטחון שטארקע בטחון אן קיין הבטחה פונעם אייבערשטן ליג דא איינגעשפארט אין אין בית פרעה, און דער אברהם וואס ער האט באקומען א הבטחה גייט ארום פריי? האט איר דער אייבערשטער געענטפערט אז ניין, אלעס וואס איך טו פאר אברהם איז נאר אין דיין זכות, און וועגן דעם שטייט דא טאקע אין פסוק על דבר שרה אשת אברהם, אלעס וואס גייט געשען פון יעצט פאר אייביג ווען אברהם האט געהאט א גוטע זאך, העט יעדער איינער אויסשרייען אז דאס איז נאר געקומען על דבר שרה לכבוד שרה. זעהן מיר פון דעם אז בטחון באקומט מער שכר ווי א הבטחה. זאגט דער הייליגער רש"י וינגע השם, במכת ראתן לקה, ער האט זיי האבן באקומען עפעס א מין קרענק וואס האט געהייסן ראתן, ס'איז א די ערגסטע מין, ס'איז דא פֿיר און צוואַנציק מיני שחין, מיני קרעץ, און ער האט באקומען דאס ערגסטע פון זיי אלע, און דאס איז שהתשמיש קשה לו, אזוי זאל ער פונקטליך טאקע וויסן פארוואס ער באקומט די די קרעץ, ווייל ס'איז געווען די מין קרעץ וואס איז שווער פאר דעם, ואת ביתו כתרגומו ועל אינש ביתיה און די מענטשן פון זיין הויז, אדער ומדרשו לרבות כותליו עמודיו וכליו אז אלעס איז געווארן קרעציג. על דבר שרי, סאו לכאורה וואלט ווען' געדארפט שטיין על אודות שרי, פארוואס שטייט על דבר שרי, אויף די רייד פון שרי, ענטפערט רש"י, על פי דבורה, ווייל זי האט געזאגט פארן מלאך שלאג, און ער האט טאקע געשלאגן. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויקרא פרעה לאברם, סאו ויקרא פרעה לאברם, ער האט דא ער האט דא צוטון מיט שרה, שרה איז ביי אים, ער ווייסט אז אברם איז די ברודער, וואס עפעס ויקרא פרעה לאברם, נאר מען מוז דא אריינלערנען קודם אפאר ווערטער. אז קודם אז ער האט געפרעגט שרה, אדער האט ער געפרעגט שרה וואס דא גייט פאר האסט מיר געזאגט ליגנט, האט זי געזאגט יא, ער איז נישט מיין ברודער ער איז מיין מאן, סאו וועגן דעם האט מען גערופן דעם אברהם, אדער סימפל אז וועגן די נגעים האט ער זיך האט ער אנגעהויבן טראכטן אז אפשר איז עס טאקע וועגן שרה, האט ער אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן די מעשה, האט מען אים געזאגט אז אז אברהם איז אינוואלווד דא, האט ער אים אריבערגערופן, קיצור ויקרא פרעה לאברהם ויאמר מה זאת עשית לי? וואס האסטו געטון פאר מיר אז דו האסט מיך גורם געווען אזא קרענק, למה לא הגדת לי כי אשתך היא, מילא, איך פארשטיי פארוואס דו האסט נישט געזאגט פאר די מצריים, ווייל זיי זענען שטופי זימה, דו האסט געוואוסט דו האסט געהאט רעכט מורא צו האבן פון זיי, אבער לי, מיך, פון מיך האסטו עס אויך באהאלטן, איך בין דאך א מלך אשר במשפט יעמיד ארץ, פארוואס עפעס האסטו מיך נישט געטראסט אז איך וועל ענק אפהיטן, אבער בעצם איז ער געווען, האט ער גערעדט הוילע שטותים, אונז ווייסט מיר ביידע אז ער וואלט געהארגעט אברהם און פטור אן עסק. יעצט ער האט באקומען קרענק האט ער מורא, ער האט מורא פון די קרעץ, און הייבט ער זיך אן צו באענטפערן, באט בעצם האט אברהם פעסט געהאט אויף וואס מורא צו האבן, נישט צו זאגן פאר פרעה אויך נישט. און פרעה זאגט ווייטער, למה אמרת אחותי, ווי האסטו מיר געזאגט אז זי דיין שוועסטער, מילא ווען איך ווייס ווען גארנישט, וואלט איך געהאט עפעס וואס חושש צו זיין, אבער יעצט אז זי איז דיין שוועסטער, האב איך ניטאמאל געהאט עני חשש. אז זי איז דיין ווייב, מילא, ואקח אותה לי לאשה, איך האב איר געוואלט נעמען פאר א ווייב, ועתה הנה אשתך, קח ולך, זאגט אים יעצט פרעה, נעם דעם פרוי און גיי ארויס פון מצרים, ער האט איר נישט פארטריבן, באט ער האט בעיסיקלי זייער שטארק אונטערגעיאגט, גייטס ארויס פון דא, ווייל ער האט נישט געוואלט זיין אין די ד' אמות פון די חברה, ווייל ער האט באקומען אזויפיל קלעפ. קח ולך, זאגט רש"י, לא כאבימלך שאמר לו, הנה ארצי לפניך, ביי די מעשה פון אבימלך שטייט דאך דארטן אז ער האט געזאגט, קענסט נוצן די גאנצע לאנד, ענדזשוי אלע אמעניטיס, און דא זעה איך אז פרעה האט געזאגט קח ולך גייטס ארויס, אלא אמר לו לך ואל תעמוד, בלייבטס נישט דא ווייל ס'איז א סכנה פאר ענק דא צו בלייבן, פארוואס אזוי, שהמצרים שטופי זימה הם, שנאמר וזרמת סוסים זרמתם, און יעצט אפילו זיי האבן געזעהן וואסערע שטראף ס'קומט פון צו נעמען שרה, וועלן זיי זיך נאך אלץ נישט צוריק האלטן, מילא גייטס ארויס פון לאנד, און ער האט זיי נישט פלעין געלאזט גיין פריי, נאר ויצו עליו פרעה אנשים, ער האט אויפגענומען באגלייטערס און שליחים. וואס זאל באגלייטן שרה און אברהם און די גאנצע פמליא דיליה, ביז זיי זענען אנגעקומען אינדערויסן פון די גבולים פון מצרים, אזוי זיכער צו מאכן אז די טרעט איז אווער, די טרעט איז ארויס פון מיין לאנד, און וישלחו אותו, און די שלוחים וואס ער האט אויפגענומען האבן זיי באגלייט, ואת אשתו ואת כל אשר לו, ביז זיי זענען אנגעקומען אינדערויסן פון די גרעניצן פון מצרים, ויצו עליו, ער האט באפוילן על אודותיו, וועגן זיי, לשלחו לשמרו, סא אביסל ס'פעלט אפאר ווערטער באט בעסיקלי וואס אונז האמיר ארויסגעשמועסט אז ער האט אויפגענומען מענטשן זאל זיי ארויסבאגלייטן פון שטאט און וישלחו איז כתרגומו ואלויאו זאל זיי באגלייטן זיי האבן געהאט אסאך נכסים זיי האבן אויך געדארפט היטערס אויף די וועגן איז באט בעצם בעצם פרעה'ס אינטענשאן דא איז געווען ארויס פון מיין לאנד סא ויעל אברם ממצרים אברם איז ארויפגעגאנגען פון מצרים פשוט פשט איז ווייל מצרים איז ווייל ארץ ישראל איז העכער פון מצרים אויף א העכערע לעוועל, ארץ ישראל גבוה מכל ארצות, אדער איז א פשט פון ויעל אז ער איז נתעשר געווארן פון מצרים דורך די אלע מתנות וואס זיי האבן באקומען, הוא ואשתו וכל אשר לו, און אויך ולוט עמו הנגבה און זענען אלע געגאנגען צו דרום זייט. און וכל אשר לו האב איך געזען א פשט אז די מצרים די אלע מצריים די גנבים האבן אים גארנישט צוגענומען, ס'הייסט וכל אשר לו איז ארויפגעגאנגען אנטאטשד, זאגט די הייליגע רשי ויעל אברהם הנגבה לכאורה רשי גייט דא מדייק זיין אז ארויפצוגיין פון ארץ ישראל צו צו פון מצרים קיין ארץ ישראל דארפסטו גיין פון דרום צו צפון סאו פארוואס שטייט דא אין פסוק אז ער איז געגאנגען צו דרום זייט לכאורה פונקט פארקערט ער איז געגאנגען צו צפון זייט זאגט רשי ער איז ארויסגעגאנגען פון מצרים אנצוקומען לבוא לדרומה של ארץ ישראל אנצוקומען צו דרום זייט די דרום סעקשאן פון ארץ ישראל כמו שאמר למעלה הלוך ונסוע הנגבה ווען ער איז געקומען פון חרן איז ער דאך געגאנגען הנגבה צו דרום זייט לה און דארטן האט מען אריינגעשמועסט אז ווי ווי האט ער געוואלט אנקומען וואס איז געווען זיין ענד גאול זיין דעסטענעישן איז געווען להר המוריה וואס דאס איז אין דרום זייט פון ארץ ישראל סאו וואס עפעס זאגט דא די תורה אז ער איז געגאנגען טאווארדס דרום לכאורה דארף זיין צו צפון מכל מקום כשהוא הולך ממצרים לארץ כנען מדרום לצפון הוא מהלך שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל ארץ מצרים איז דאך די דרום זייט פון ארץ ישראל ממילא האט ער געדארפט גיין טאווארדס צפון. כמו שמוכיח במסעות ובגבולי הארץ, אבער דאך, ער האט געוואלט אנקומען צו די דרום סעקשאן פון ארץ ישראל וואס דאס איז הר המוריה אוה ע, פארדעם נוצט ער דא די לשון ולוט עמו הנגבה אז עס זענען געגאנגען אלע טאווארדס דרום זייט. ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב פארציילט אונז די תורה, דער אברהם איז געווען מורדיג, ער האט געהאט שווערע משאות, ער איז געווען אנגעלאדענט מיט אלעם כל טוב וטוב, כסף וזהב, אדער איז דא א לשון, דער רמבן זאגט אז די כבד איז א לשון פון. פון עשירות אז ער איז געווארן א גרויסע עושר אז ער איז געווען א גרויסע עושר אבער פשוט פשט לויט רש י כבד מאוד טעון משאות ער האט געטראגן אסאך נכסים און וילך למסעיו ער איז געגאנגען פשוט פשט איז ער איז געגאנגען די זעלבע וועג ווי ער איז געקומען ווען ער איז געקומען קיין ארץ איז קיין מצרים האט ער געסטאפט האט ער געמאכט סערטען סטאפס אין סערטען גאסט הייזער און איז ער צוריק געגאנגען צו די זעלבע גאסט הייזער מ'וועט זעהן רש י מנגב פון דרום זייט ועד בית ק. ביז צפון זייט בית קל, עד המקום אשר היה שם אהלו, ביז צו דער פלאץ וואו ער האט דארטן פריער געהאט זיין געצעלט פאר ער איז אראפגעגאנגען קיין מצרים, אשר היה שם אהלו בתחילה בין בית אל בית העי, דארטן וואו ער האט געהאט פאר ווען ער איז אנגעקומען פון חרן ווען ער האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל האט ער זיך געהאט געשטעלט זיין געצעלט, און ער האט דארטן געמאכט א מזבח צווישן בית קל און עי. זאגט אונז די תורה אז ער איז יעצט צוריק געגאנגען צו יענער פלאץ. זאגט רש י וילך למסעיו, כשחזר ממצרים לארץ כנען היה הולך ולן באכסניות שלן בהם בהליכתו למצרים ווען ער איז צוריק ווען ער איז צוריק געקומען פון מצרים קיין כנען איז ער צוריק געגאנגען אין די זעלבע גאסט הייזער ווי ער איז געווען בשעת'ן אראפגיין קיין מצרים פארוואס למדך דרך ארץ געוואלט אויסלערנען דרך ארץ אז שלא ישנה אדם מאכסניא שלו וואס דאס איז א הלכה אין די גמרא. אז מ'זאל נישט טוישן די גאסט הויז, ווייל וואס? ווייל מענטשן זאלן נישט האבן קיין חשש אז אפשר גייט ער נישט צוריק צו די גאסט הויז ווייל זיי זענען שווערע מענטשן. זאגט זאגט רשי דבר אחר, וואס נאך קען מיינען די וילך למסעיו, אז בחזרתו פרע הקפותיו, אז ביים ארויפגיין ביים אראפגיין קיין מצרים האט ער זיך אנגעבארגט ביי ביי מענטשן געלט, פארוואס? בעצם איז ער געווען א גרויסער עושר, באט ער האט נישט געוואלט פלעשן זיין געלט, ווייל יא וועט מען דאך אים אלעס צוגנב'ענען, ווייל האט ער גענומען לאונס, כדי מ'זאל נישט מיינען אז ער איז א עושר, און יעצט ביים צוריקגיין האט ער עס באצאלט, און די דא קומט מיר אויך די תורה לאזן הערן די חשיבות פון אברהם אז ווי ער איז געגאנגען האט מען אים מורא'דיג געטראסט און מ'האט אים רעספעקטירט אז יעדער האט אים פארבארגט געלט. זאגט רשי מנגב, ארץ מצרים, איז בדרומה של ארץ כנען אזוי ווי אונז האבן מיר מדייק געווען אין די פריערדיגע פסוק. זאגט די תורה אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ער איז צוריק געגאנגען דארטן צווישן בית קל און עי', וואס דארטן האט ער געהאט געבויט א מזבח, און דארטן ויקרא שם אברהם בשם השם, און דארטן האט ער געדאווענט צום אייבערשטן. און זאגט אונז די תורה נאכאמאל, ריפיעט די פאר ווערטער צוויי מאל, אז ויקרא שם אברהם בשם השם, אברהם האט נאכאמאל יעצט געדאווענט פארן אייבערשטן, דאס הייסט אז די ויקרא שם אברהם בשם השם גייט ארויף אויף ביידע זאכן, סיי אז ער איז צוריק געגאנגען צו זיין מזבח וואס ער האט דארטן געדאווענט צום אייבערשטן, פארציילט אונז די תורה נאכמאל אז ויקרא שם אברהם בשם השם, זאגט די הייליגע רשי, אשר עשה שם בראשונה, ואשר קרא שם אברהם בשם השם, און וגם יש לומר אז ויקרא שם עכשיו בשם השם, אז מען ריפיעט עס צוויי מאל און ס'גייט למעלה און למטה. דא זעט מען אויך א לימוד אז מען דארף קובע זיין מקום לתפילה, אז אברהם איז דאך האט דאך געקענט צוריק גיין דארטן צווישן די בית אל און עי איז דאך געווען א גרויסע סטרעטש, ער האט געקענט גיין עניוועיר, ניין ער איז צוריק געגאנגען צו די פלאץ ווי זיין מזבח איז געווען שוין אויפגעבויט און ווי ער האט אמאל געדאווענט, כדי אונז צו לאזן הערן אז ווען מ'איז קובע אז מ'זאל קובע זיין מקום לתפילה. די סיבה פאר פאר קבוע פאר א קבוע'דיגע פלאץ ביים דאווענען איז סתם אז מ'זאל האבן ישוב הדעת און און אז מ'זאל קענען אינזין האבן. סאו אונז גיימער אריין טשיטן אין שלישי אויכעט, ביקאוז די די לעצטע פאר פארשענס זענען היפש לאנג די וואך, און איך וויל נישט דארפן אנקומען צו א פרייטאג ווי ס'זאל זיין א שעה'יגע שיעור, סאו וועט מען ענדערש קאנדענסן דא צוויי קלענערע שני און שלישי, אזוי אז אונז זאל מיר קענען ענדיגן די גאנצע פרשה מיט איז, פארציילט אונז די תורה אז וגם ללוט ההולך את אברם, אויך דער לוט וואס ער איז מיטגעג וואס ער וואס האט זיך נאכגעשלעפט מיט אברם, היה צאן ובקר ואהלים ער האט אויך געהאט א גרויס פארמעגן און בזכות פון דעם וואס ער איז מיטגעגאנגען מיט אברם האט ער געהאט א גרויס פארמעגן און אסאך שעף און רינדער, און אדער די מדרש וויל זאגן ואוהלים ער האט אז ס'איז ארויסגעקומען פון אים צוויי אוהלים איינס פון דעם איז געווען רות המואביה און איינס איז געווען נעמה העמונית וואס זענען ארויסגעקומען פון דעם לוט דורך די חתונה צווישן אים און זיינע טעכטער מ'וועט זעהן שפעטער אין די פרשות זאגט די הייליגע רשי ההולך את אברהם מי גרם שהיה לו זאת ווער האט גורם געווען ער זאל האבן אזא גרויסע עשירות נאר הליכותו עם אברהם ער האט זיך מיטגעדרייט מיט אן עושר און איט ראבד אף אן הים ער איז אויך געווארן אן עושר. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, פארציילט אונז די תורה אז די פאשע איז נישט גענוג געווען זיי צו ענטהאלטן צוזאמען, פארוואס? ווייל כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו, ס'איז געווען צו קליין אז ס'זאל קענען, אז מ'זאל קענען פאשענען דארטן יעדעמ'ס בהמות. זאגט רשי ולא נשא אותם לא היתה יכולה להספיק מרעה למקניהם, ס'איז נישט געווען גענוג אין די מקום וואס איז געווען א הפקר'דיגע פלאץ וואו זיי וואו זיי זענען געזיצן, איז נישט געווען גענוג סטרעטש אוו עיקערידזש, פון גראז אז זייער אלע בהמות זאלן קענען פאשען צוזאמען וויבאלד זיי האבן געהאט אזויפיל בהמות. און ולשון קצר הוא זאגט רשי וצריך להוסיף עליו כמו ולא נשא אותם מרעה הארץ ס'האט זיי נישט די פסוק זאגט נישט ולא נשא אותם מרעה הארץ זאגט רשי מ'דארף פשוט צולייגן באט ס'איז סעלף אנדערסטוד לפיכך כתב ולא נשא בלשון זכר ווייל בעצם גייט די נשא נישט ארויף אויף די ערד אז די ערד איז געווען צו קליין ס'גייט ארויף אויף די פאשע וואס איז אויף די ערד די ערד וואלט ווען געווען א א לשון נקבה, ווייל ווען מען באנעמט זיך צו ערד רעדט מען א לשון נקבה, אבער ווען מען באנעמט זיך צו פאשע זאגט מען יא א לשון זכר. מילא וועגן דעם זאגט ער א לשון זכר ולא נשא, ווייל ער וויל דא דרוקן אז ס'איז נישט געווען גענוג מרעה, ס'איז נישט געווען גענוג פאשע פאר די פאר די פאר די פאר אלע בהמות. סאו פארציילט די תורה אז ויהי ריב, ס'איז געווארן א פייט בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, פארוואס? ווייל. באלד זעהן רשי אבער לאמיר גלייך גלייך לערנען רשי, ויהי ריב, לפי שהיו רועים של לוט רשעים און מרעים בהמתם בשדות אחרים, די די די פאסטוכער פון לוט זענען געווען גרויסע רשעים, און זיי האבן געזעהן ס'איז נישט דא גענוג דא אין די הפקר'דיגע פלאץ זענען זיי נישט געגאנגען זוכן אנדערע הפקר'דיגע פלעצער, נאר זיי זענען אריינגעגאנגען אין פרעמדע פעלדער, אין אוינד פעלדער, אן רשות, און זיי האבן זיך גענומען דארטן פאשענען, און ורועי אברהם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים, זיי האבן זיי מוכיח געווען, האלא. דאס איז דאס איז גניבה, וואס האסטו א רעכט צו גיין פאשען אין יענעמס פעלד? און והם אומרים, האבן זיי צוריק געענטפערט, ניתנה הארץ לאברהם ולו אין יורש, און ולוט יורשו. בעצם די גאנצע לאנד האט דאך האט דאך אברהם באקומען מיט א הבטחה אז גאנץ ארץ ישראל גייט ווערן זיינס און זיינע קינדערס. אבער איך זע דאך ער האט נישט קיין קינדער, ווער איז זיין איינציגסטע יורש? איך, זיין טאטעס ברודער, זיין נעפיו. סאו מילא ואין זה גזל. באט דאס איז געווען הוילע שטותים. פארוואס? ווייל ווען א מענטש האט עס נאכנישט, ווען א מענטש גייט באקומען א עווענטשעלי א א ירושה, און ער נעמט עס שוין יעצט, איז ער דאך געהעריג א גזלן. נו, זיין חשבון איז געווען, וויבאלד די אייבערשטער האט געזאגט אז ס'גייט זיין פאר אים און פאר זיינע קינדער, מיענינג טו סעי, אז עס איז נישט נאר פאר אים, ס'איז אויכעט פאר זיינע יורשים, האט ער געמיינט אז ער איז שוין אינקלודעט אין די דיעל, אז ער גייט אויך באקומען, ער גייט יורש זיין גאנץ ארץ ישראל. ממילא וועגן דעם האט ער זיך, האט ער זיך ערלויבט צו גיין פאשענען אין עני פעלד, ווייל, העלא, ס'איז מיינס. זאגט אבער די פסוק ווייטער אז והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, יא אז יושב בארץ, דיין גאנצע ארגומענט איז דאך נאר בעיסד אז אברהם און זיינע יורשים האבן עס שוין באקומען, גייען עס באקומען אדער וואטעווער ס'איז פאר זיי, אבער זאגט די פסוק אבער והכנעני והפריזי אז יושב בארץ סאו אלטאו יארן שפעטער גייען עס טאקע די אידן באקומען, און לאמיר שוין זאגן אז דו ביסט גערעכט, איינער האט עס נאך? איינער אוינט עס יעצט? והכנעני והפריזי אז יושב בארץ און ולא זכה בה אברהם עדיין, אברהם האט דאך נאך נישט זוכה געווען צו די לאנד ארץ ישראל, סאו דיין גאנצע ארגומענט איז אווער, מילא וועגן דעם האבן האבן די רועי אברהם זיך גע'טענה'ט מיט רועי לוט און ס'איז געווארן דארטן א גאנצע ריב. זאגט רש"י, זאגט דער פסוק ווייטער, ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, עס זאל נישט זיין קיין פייט צווישן מיר און דיר, וואס זאל עסקעלעיטן פון א פייט ובין רועי ובין רועי ובין רועיך וואס הייסט יעצט איז טאקע נאר א פייט צווישן די אונזערע פאסטוכער באט אויב גיימער אונז דאס לאזן עסקעלעיטן ווייסטו זייער גוט אז די אונז אונז ברידערס גיימער זיך צושלאגן כי אנשים אחים אנחנו אונז זעמער ברידערס איך וויל אונז אונז אונז ס'איז נישט ס'איז א גנאי אויב ברידער שלאגן זיך מילא לאמיר נישט לאזן די פייט פון צווישן די פאסטוכער עסקעלעיטן אז ס'זאל אנקומען צווישן מיר און דיר. און וואס איז מיין עצה? לעטס פארט וועיס, דו גיי רעכטס איך גיי לינקס, מ'וועט שוין זעהן די דיטעילס, באט אברהם האט בעיסיקלי געזאגט לאמיר זיך לאמיר זיך אפטיילן, דו גיי דיר דיין וועג איך וועל מיר גיין מיין וועג, און ס'וועט זיין שלום על ישראל, זאגט רש"י אנשים אנשים אחים, לכאורה זענען דאך טאקע נישט קיין ברידער, סאו וואס וויל די תורה זאגן דא מיט אנשים? ער האט געמיינט צו זאגן קרובים, אונז זעמיר פעטער נעפיו, דו ביסט אויך מיין ווייב'ס ברידער, אונז זעמיר קרובים, מדרש אגדה אז ניין, די סיבה פארוואס ער האט גענוצט א לשון פון אחים איז וועגן. איז וועגן א דומין בקלסתר פנים זיי האבן אויסגעקוקט זייער סימילער זיי זענען געווען רעלעטיווס מילא האבן זיי געהאט א סימילער אויסקוק סאו זאגט אים אברהם ווייטער הלא כל הארץ לפניך דאס גאנצע לאנד איז פאר דיר וואס הייסט אברהם האט דאך בעצם אלעס באקומען בירושה און ס'האט גארנישט געהאט מיט לוט סאו אבער ער האט זיך געפירט מיט א רחבות פאר לוט ווייל ער האט זייער שטארק געוואלט אז דער לוט זאל אפפוצן. פארוואס? ווייל פון אור כשדים ווארט ער שוין דער לוט זאל זיך אפשאקלען פון אים, ווייל דער אייבערשטער האט דאך אים געזאגט אז ער זאל לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, וואס הייסט ומבית אביך אינקלודט דאך לוט אויכעט, ער האט נישט, סאו ער האט זיך אבער מיטגעשלעפט מיט אים, האט האט אברהם געזאגט אז אז פארשעמען א איד וויל איך נישט, סאו אפילו עס איז אויפן חשבון פון מיין גוטס, וואס א ווייל זיין גוטס איז דאך געווען אפהענגיג אין די לך לך, אז ער זאל מקיים זיין די ציווי השם אז ער זאל אפלאזן די בית אביך, סאו יעצט האט ער געטראפן א פעסטן אפערטונעטי. אז אז זיי האבן זיך גענומען פייטן, מילא האבן זיך, די פאסטוכער האבן זיך געפייט האט ער געהאט א שיינע אפערטוניטי אן אים דארפן פארשעמען אז זיי זאלן פארטן וועיס, אזוי קען זיין ברכה מקוים ווערן. סאו זאגט אים אברהם, הלא כל הארץ לפניך, די גאנצע לאנד איז פאר דיר, היפרד נא מעלי, טו דיך אפ פון מיר, אם השמאל ואימינה, אויב גייסטו לינקס, העל איך מיך רוקן רעכטס, וואס הייסט איך העל מיך נישט דערווייטערן צו שטארק ווייל אונז זעמער נאך אלץ רילעיטעד און איך וויל זארגן פאר דיר, איך וויל אויב האסטו אישוס זאל איך דיך קענען אויסלייזן,

ואם השמאל ואימינה בכל אשר תשב לא אתרחק ממך ואעמוד לך למגן ולעזר, איך וועל דיר בלייבן פאר א העלפער, אונז גיימיר נישט גיין צו ווייט, נאר ער מיינט אים צו זאגן, דו גיי, אויב דו גייסט נעמסט די פעלד אויף די רעכטע זייט, וועל איך נעמען די פעלד אויף די לינקע זייט, אזוי זאלן מיר נישט וואוינען צוזאמען. און אברהם זאגט אים, און ואעמוד לך למגן ולעזר, איך וועל דיר שטיין צו הילף, וסוף דבר הוצרך לו, לוט האט טאקע געדארפט צוקומען צו דעם אברהם, שנאמר וישמע אברהם כי נשבה אחיו, און מען וועט זען אפאר פארשענס ארום אין די פרשה, די מעשה פון די מלחמה ווי אברהם איז געגאנגען אויסלייזן די לוט פון געפענגעניש. זאגט רשי ואימינה, סאו רשי דרוקט דא ווייל בעצם די ווארט איימין קען ווערן אפגעטייטשט אויף צוויי וועגן, אדער קען עס מיינען איימין באגלייבט אדער טראסטווארדי, אדער קען עס מיינען איימין איך וועל גיין רעכטס, וויאזוי ווייסט מען די חילוק אויב ס'איז דא א שווא אונטער די יוד? ווען ס'איז ואימינה דעמאלטס איז. א לשון פון איך וועל גיין רעכטס און ווען ס'איז ואימינה מיינט דעמאלטס איך וועל זיין באגלייבט. דא אין די תורה שטייט דאך נישט קיין שווא אונטער די י' ס'שטייט ואימינה און דאך איז די מינינג רעכטס. זאגט רשי, רשי ברענגט דיך א עקזעמפל פון נאך א פלאץ וואס עס שטייט אזוי קען מען זאגן אז דא מיינט עס אויכעט רעכטס ווייל אבוויעסלי אין די קאנטעקסט פון אונזער פסוק מיינט עס נישט באגלייבט ס'מיינט אבוויעסלי גיין רעכטס. סאו לאמיר זעהן די רשי. איימין את עצמי איך וועל מיך מאכן דרייען רעכטס כמו ואשמאילה פונקט אזוי ווי ביי די ווען ער זאגט אים ואם הימין ואשמאילה אויב דו וועסט גיין רעכטס וועל איך גיין לינקס, דארט מיינט עס זיכער איך וועל גיין לינקס, סאו די קאנטעקסט פון די פסוק פארסעס אס אז אונז זאלמער מוזן אריין לערנען די ווארט איימין אז איך וועל גיין רעכטס, אשמאיל את עצמי איך וועל מיך מאכן יא, כמו ואשמאילה אשמאיל את עצמי, די זעלבע זאך איימין, אפילו ס'שטייט נישט קיין שווא אונטער די יוד, מיינט עס אויכעט איך וועל גיין רעכטס. ואם תאמר, פרעגט דאך אבער רשי די קשיא וואס אונז האבן יעצט אויסגעשמועסט, היה לו לינקד ואיימינה ואיימינה איך וועל מיך דרייען רעכטס, אבער זאגט רשי איך וועל דיר ברענגען פרוף פון נאך א פלאץ וואס עס שטייט נישט קיין שווא און דאך מיינט עס רעכטס, כך מצינו במקום אחר, שטייט דארטן ביי די מעשה פון פון ווען דוד ווען יואב האט געשיקט א פרוי צו דוד המלך אז זאל גיין אז זאל גיין בעטן די קעניג ער זאל מוחל זיין דעם אבשלום זאל מאכן שלום טאטע און זון זאלן מאכן שלום, און דארטן זאגט די תורה אויכעט אם יש להימין או להשמיל, און דארטן איז די קאנטעקסט אויכעט אז איך וועל גיין רעכטס און ער וועט גיין לינקס, און דארטן שטייט אויך נישט. להיימין אז איך וועל גיין צו דעם רעכטע זייט, ס'איז אויכעט געספעלט אן א שווא, ואין נקוד להיימין, דאך איז די מינינג רעכטס, די זעלבע זאך דא אויכעט, אפילו ס'שטייט נישט קיין שווא אונטער די י, איז די מינינג איך וועל גיין רעכטס. זאגט די פסוק ווייטער וישא לוט את עיניו, ער איז געווען אויפן שפיץ בארג, און וישא לוט את עיניו, בעצם ביז אהער איז דער לוט נאך געווען, ער איז געווען מיט אונז, ער איז געווען א ערליכע, ער איז געווען ערליך, ער האט זיך, ער האט זיך געוואלט, ער האט געוואלט האבן די קאמפעני פון אברהם, ביקאוז ער האט געוואוסט אז ווען ער איז אין די קאמפעני פון אברהם איז ער ערליך און אפגעהיטן, אבער די מינוט וואס ער האט אנגעהויבן זעהן די ביוטי פון סדום און די וועלט האט ער געטשוזט וועלט אווער ערליכקייט און ער איז זיך געגאנגען קאנעקטן און ער האט געמיינט אז ער גייט זיין גענוג שטארק ער גייט נישט ווערן נאכגעשלעפט מיט אים אבער למעשה איז ער געווארן א גרויסער רשע אזוי ווי שטייט אין מדרשים און אין גמרא. סאו לאמיר זעהן די פסוקים. וישא לוט את עיניו, דער לוט האט אויפגעהויבן זיינע אויגן פון די שפיץ בארג און וירא את כל כיכר הירדן, ער האט געזעהן די גאנצע פלענטעישן וואס איז נעבן די ירדן, די גאנצע. עיקערידזש וואו מען קען איינפלאנצן כי כולה משקה ס'איז אלעס אנגעזעטיגטע ערד לפני שחת השם את סדום ועמורה און דאס איז נאך געווען פאר ווייל בעצם יעצט איז דאך די גאנצע שטח די ים המלח אבער לפני שחת השם את סדום ועמורה איז דארטן געווען א רייכע פעלד וואס איז געווען געבענטשט מיט רייכע ביימער כגן השם אזוי ווי די ביימער וואס זענען אין גן עדן און אויך האט עס געהאט גוטע פלענטעישנס אזוי ווי ארץ כנען, בואכה צוער, און די סעקשען פון די כיכר הירדן איז געגאנגען ביז דו קומסט אן צום שטאט צוער, אזא גרויסע שטח איז עס געווען. זאגט רשי כי כולה משקה, עס איז געווען ארץ נחלי מים, וואס עס ווערט באוואסערט פון די ירדן, סאו לפני שחת השם את סדום ועמורה, היה אותו מישור. איז געווען פירט די פסוק אויס משובח כגן השם און כארץ מצרים, ס'הייסט לפני שחת השם את סדום ועמורה לוט האט דאס נאכנישט געוואוסט אז עווענטשעלי גייט סדום און עמורה ווערן איבערגעדרייט, נאר די פסוק פארציילט אונז אז די גאנצע זאך ווייל ס'איז קאנטרערי צו וואס אונז זעהן מיר היינט, זעהן מיר היינט אז ס'איז דאך נישט מלאה כל טוב, דעמאלטס פאר די אייבערשטער האט איבערגעדרייט סדום איז עס געווען הערליך שיין אזוי ווי די גן עדן כגן השם לאילנות. ס'הייסט ס'האט געהאט גוטע ביימער, אזוי ווי די ביימער וואס די אייבערשטער האט איינגעפלאנצט אין גן עדן פאר אברהם אבינו, פאר אדם הראשון, און כארץ מצרים איז געווען לזרעים, ווייל דא צוויי פשטים, אדער ווייל קיין זרעים איז נישט געווען אין גן עדן, אדער האב איך געזען א אנדער פשט, ניין, אין גן עדן איז יא געווען זרעים, אבער די זרעים זענען נישט געווען אזוי שיין, די ביימער זענען טאקע געווען אזוי ווי די גן עדן, אבער די זרעים זענען נישט געווען אזוי שיין, עס איז געווען סעקאנדערי שיין, עס איז געווען אזוי ווי ארץ מצרים וואס איז אויכעט געווען מלאה כל טוב, בואכה צוער, איז די כיכר הירדן האט זיך געצויגן, די עיקערידזש. די לענד פון כיכר הירדן וואס ער האט געוואלט נעמען פאר זיך האט זיך געצויגן עד צוער און מדרש אגדה דורשו לגנאי רשי שמועסט אבער נישט אויס פונקטליך באט ס'איז דא א גמרא וואס לערנט אריין אין יעדע ווארט פון דעם פסוק וישא לוט את עיניו אז ער אז ער האט אויפגעהויבן זיין אויגן מיט מיט תאווה און וירא בקיצור א גאנצע די גאנצע פסוק יעדע ווארט רעכטן רעדן זיי שמועסן זיי אויס לגנאי אויף דעם סדום אויף דעם לוט. אבער רשי ברענגט נישט אראפ די דיטעילס ווייל ס'איז נישט פשוט פשט, פשוט פשט איז בואכה צוער אז די כיכר הירדן די פראפערטי האט זיך געצויגן ביז ביז צוער. פארציילט אונז די פסוק ווייטער ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן ער האט עס געזעהן און איינמאל ער האט עס געזעהן אפילו ער האט געוואוסט אז ער גייט זיך דא ער גייט האבן בעד קאמפעני ער גייט דא זיין צווישן די סדומים דאך האט ער זיך עס אויסגעטשוזט ווייל ער האט געטשוזט וועלט אווער ערליכקייט ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן. און ויסע לוט מקדם ער איז געפארן צו מזרח זייט האט אדער א פשט אז ער איז אוועק געפארן פון פון אברהם אדער ער איז אוועק געפארן מקדמונו של עולם פון פון פונעם אייבערשטן בקיצור מ'עט באלד זעהן ויפרדו איש מעל אחיו ווען זיי האבן זיך צעשיידט דער אברהם מיט לוט האבן זיך אפגעריסן. און די פיר און די פירוד זאגן מפרשים עס גייט נאך אן עד היום הזה ווייל ס'שטייט דאך קלאר א עבירה אין די תורה אז עמוני מואבי אסור לבוא בקהל השם סאו די פרידה צווישן לוט און אברהם לאסט נאך ביזן היינטיגן טאג. כיכר זאגט רש י כיכר איז א מישור א פלענטעישן א פלאץ ווי מען פלאנצט. און פארוואס זאגט רש י דא די טייטש פון מישור און נישט פריער ווען מען האט גערעדט פון כיכר הירדן ווייל מישור קען אויך זיין אויף די לשון וואס די גמרא זאגט אז כל הנותן עינו בכוס של עריות נעשה לו כמישור, כאילו ס'ווערט אזוי ווי היתר פאר אים, סאו ער האט יעצט גערעדט אין איין רשי צוריק אז אין מדרש אגדה דורשו לגנאי אז אז זיי זענען געווען שטופי בזימה האט וועגן דעם האט לוט אויסגעטשוזט סדום פאר זיין וואוין ארט, זאגט ער מישור אז ס'ווערט אים טאקע ווי מישור ס'ווערט אים ווי היתר, א מליצה צו די גמרא אז כל הנותן עינו בכוס של עריות נעשה לו כמישור זייער שיין, מקדם. מיינט נישט א פלאץ ווי ער איז געגאנגען פון, ווייל בית קל איז דאך געווען בצפונה, סאו וואס מיינט מקדם נסע מאצל אברהם והלך לו למערבו של אברהם, ער איז געגאנגען פון אברהם און איז געגאנגען צו די מערב זייט פון פון אברהם, ס'הייסט אברהם איז געווען אויף מזרח, ער איז געגאנגען טאווארדס מערב, נמצא נוסע ממזרח למערב, און מדרש אגדה, וואס מיינט די מקדם? הסיע עצמו מקדמונו של עולם, סאו בעצם האב איך אריין געלערנט פריער פאלש פשט, סאו מ'קען צוריק אדער קען מען צוריק גיין און עדיטן די שיעור, באט ניין, פריער האב איך נישט געזאגט גוט. און דא האמיר אונז עס אויסגעקלארט, צוויי פשטים אויף דעם מקדם, צווייטע מדרש אגדה איז הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו, זאגט די פסוק ווייטער, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, און ויאהל עד סדום, ער האט זיך אויסגעשפרייט זיינע געצעלטן ביז סדום. אדער איז דא פשטים אז נאר ביז סדום, ווייל בעצם האט ער נאך נישט, איז ער נאך געווען, ער האט נאך געהאט עפעס ערליכקייט אין זיך, און ער האט אפגעמאכט אז איך גיי מיך נישט אויסמישן צווישן די מענטשן, אבער ביז עווענטשעלי האט עס עסקאלירט, ער האט זיך יא אויסגעמישט, און און זיין קאמפעני האט אים אראפגעשלעפט, אדער איז דא פשטים אז ויאהל עד סדום, אז ער האט אנגעהויבן פון, ער האט אנגעהויבן לייגן זיין געצעלט אנפאנג, און ער איז געווארן נענטער און נענטער און נענטער און נענטער, ביז ער איז אנגע ביז ער האט זיך אויסגעשפרייט. אויף די גאנצע פראפערטי, ויאהל נטה אהלים לרועיו ולמקנהו עד סדום. סאו יעצט אז איך האב געמענטשענט די נאמען סדום, מוז איך זיי דערמאנען לגנאי, אז וואס פארציילט די תורה אז אנשי סדום זענען געווען רעים בגופם וחטאים זענען געווען בממונם, רעים וחטאים להשם מאוד, מורא'דיג שטארק, אז זיי זענען געווען פרוצים אין כל דבר אסור, יעדע זאך וואס מען האט נאר געקענט טון האבן זיי געטון, און זיי האבן עס געטון בפרהסיא אויך, זאגט רשי, ואנשי סדום רעים. דא איז דען די פלאץ אזוי ווי אונז האמיר אריינגערעדט וואס איז דא איז דען די פלאץ צו זאגן די רעות די רעה פון סדום איך רעד דאך דא פון לוט ואף און וואס זאגט רש י אז ואנשי סדום ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם און פארדעם קומט עס יא אריין אין די מעשה אבער ורבותינו למדו מכאן אז בעצם קומט עס טאקע נישט אריין אבער די סיבה פארוואס כ'האב אפגעהאקט און אנגעהויבן רעדן לגנאי איז ושם רשעים ירקב און ווען מ'דערמאנט נאר א רשע דארף מען אים דערמאנען לגנאי זאגט רש י רעים בגופם. וואס הייסט אז זיי האבן געטון זנות, און וחטאים בממונם, גניבה, גזילה, און אלע זאכן וואס זענען רילעיטעד צו געלט. לשם מאד, יודעים רבונם, זיי האבן געוואוסט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, ומתכוונים למרוד בו, און דאך האבן זיי אים געוואלט אויסרייסן, זיי האבן מורד געווען אינעם אייבערשטן בפרהסיא. והשם אמר אל אברם, סאו יעצט אז לוט איז אוועקגעגאנגען, איז דאן האט זיך דער אייבערשטער באוויזן נאכאמאל צו אברם און ער האט אים געזאגט, אחרי הפרד לוט מעמו, נאכדעם וואס לוט איז אוועקגעגאנגען, שא נא עיניך, הייב אויף דיינע אויגן, וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, די גאנצע פלאץ גיי איך געבן פאר דיר און פאר דיינע קינדער, און אזוי ווי אונז האבן ארויסגעשמועסט אז בעצם האט דער אייבערשטער געווארט מיט די ברכה ביז לוט גייט אוועק פון אים, סאו וועגן דעם יעצט ווען לוט גייט אוועק, קען ער אים געבן די גאנצע ברכה אין אלל איטס גלארי. אחרי הפרד לוט זאגט רש"י, כל זמן שהרשע עמו, ווילאנג דער רשע לוט איז געווען מיט אים, היה הדיבור פורש ממנו, האט אים נישט די אייבערשטער געזאגט מיט קלארע ווערטער אז דו באקומסט עס, אלדאו די אייבערשטער האט דאך אים שוין געזאגט אז ער גייט באקומען ארץ ישראל, אבער ער האט אים נישט געוואלט זאגן אזוי קלאר, שא נא עיניך, קוק דיך ארום, און גיי ארום די גאנצע לאנד, דאס גייסטו באקומען דיינע קינדער, ווייל ער האט נישט געוואלט אז לויט, די אייבערשטער האט נישט געוואלט אז לוט זאל מיינען אז ער גייט אויכעט באקומען. און דער אייבערשטער זאגט אים ווייטער, די אלעס וואס דו זעהסט, דו האסט דיך געדרייט יעצט רעכטס לינקס, צפון דרום מזרח מערב כי כל אשר כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם וועל איך געבן פאר דיר און פאר דיינע קינדער און דא פשטים די אלעס וואס דו האסט געזען כי אשר אתה רואה אז דער רמב ן זאגט אז ער האט אים געעפנט די אויגן אזוי ווי משה רבינו ווען ער איז ארויף געגאנגען אויף הר נבו פארן נפטר ווערן האט אים דער אייבערשטער געוויזן גאנץ ארץ ישראל. אזוי ווי געשמועסט אין וזאת הברכה, האט די אייבערשטער יעצט געעפנט די אויגן פון אברהם, ער האט אויך געזען דאס גאנצע לאנד, סאו די אלעס וואס דו זעסט יעצט גיי איך געבן פאר דיר און פאר דיינע קינדער, און פארוואס דארפסטו אזא גרויס לאנד? האסט דאך יעצט נאר, האסט דאך נישט קיין קינדער, האסט דא אפאר, אביסל פארמעגנס, דו האסט דאך נאכנישט גאנץ ארץ ישראל, ניין, ווייל ושמתי את זרעך כעפר הארץ, איך וועל מאכן דיינע, דיינע קינדער אזוי ווי די שטויב פון די ערד, וואס פונקט אזוי ווי די שטויב פון די ערד בלייבט פאר עווער, ס'ווערט קיינמאל נישט דיסטינקטעד. די זעלבע זאך די אידישע קינדער ווערן קיינמאל נישט דיסטינקטעד אשר אם יכול איש למנות את עפר פונקט אזוי ווי א מענטש קען נישט ציילן די זאמד פון די ערד גם זרעך ימנה אזוי אויך קען מען נישט ציילן די די אידישע קינדער זאגט רש י אשר אם יכול איש דאס הייסט ס'מיינט נישט אויב ווען ס'וואלט ווען געקענט קומען א מענטש וואס קען אפציילן מיט א מאשין מיט א עי איי סיסטעם מיט א לעב וואס קען אפציילן אלע זאמד פון די ערד וועט ער אויך קענען ציילן דיינע קינדער ניין די פשט פון פסוק איז כשם שאי אפשר לעפר להימנות, כך זרעך לא ימנה, פונקט אזוי ווי א מענטש גייט קיינמאל נישט קענען אפציילן וויפיל שטויב ס'איז דא אויף דער ערד, אזוי אויך וועט קיינער קיינמאל נישט קענען אפציילן וויפיל אידן ס'איז דא. זאגט דער פסוק ווייטער, דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם ווייטער, קום התהלך בארץ, גיי ארום אין די גאנצע לאנד ארץ ישראל לארכה ולרחבה צו די ברייט און די לענג כי לך אתננה, דער אייבערשטער האט אים געזאגט גיי ארום אין ארץ ישראל און זיי און קויף אפ די לאנד מיט קנין חזקה, ווייל עס איז דא אדער איז דא א שיטה אז הילוך קונה אדער ניין ער האט זיך אז ער זאל ארום גיין און ער זאל זיך באזעצן אין יעדע סעקשאן כדי ער זאל עס מקנה זיין פאר זיינע קינדער בקנין חזקה. און ויאהל אברם און די תורה פארציילט אונז טאקע אז אז אברהם האט אריבער געפירט זיין געצעלט צו אלע עריעס אין ארץ ישראל און ער האט טאקע געפאלגט דעם אייבערשטנ'ס ציווי און ער האט עס מקנה געווען פאר ער האט עס אפגעקויפט פאר זיינע קינדער ויבוא וישב און וישב באלוני ממרא נאכדעם ווען ער האט געענדיגט ארום גיין אין גאנץ ארץ ישראל האט איז ער אנגעקומען צו זיין פיינעל דעסטענעישאן צו די פלענטעישאן פון דעם פון זיין חבר ממרא און דאס איז געווען אשר בחברון, און ויבן שם מזבח לה', איבעראל וואו ער איז אנגעקומען האט ער זיך געבויט א מזבח, סיי צו קענען דאווענען און דאנקען דעם אייבערשטן, און אויך אז ער זאל קענען מאכן קירוב, אז מענטשן זאלן זען ווי ער רעדט צו א באשעפער אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. זאגט רש"י ממרא אז דאס איז געווען שם האדם, און דא שטייט באלוני ממרא די פלענטעישן, די פעלד, פון דעם חברהמאן, פון זיין חבר ממרא. האטס אייך א סוקסעספול דעי.